בעזרת השם יתברך, מסכת פסחים, דף פאי בית, הייבן מיר אן דף פאי אלף עמוד בית אונטן ביי די משנה, זאגט די הייליגע משנה, נטמא שלם או רובו, די משנה איז דא דן לגבי א קרבן פסח וואס איז טמא געווארן, וואס בדרך כלל איז די כלל אז טאמער א קרבן וואס איז קדשי קדשים איז טמא געווארן מוז מען עס פארברענען אין בית המקדש דארט ווי מען מעג עס נאר עסן וואס טייטש מען מוז עס פארברענען אין די עזרה, און טאמער קדשים קלים איז טמא געווארן דארף מען עס פארברענען אין ירושלים אויך די פלאץ ווי מען עסט עס. ובמילא די קרבן פסח וואס איז טמא געווארן בפשטות ווי דארף מען עס פארברענען אין ירושלים פון דעסט וועגן זאגט די משנה נטמא שלם או רובו שורפין אותו לפני הבירה טאמער די גאנצע קרבן פסח איז טמא געווארן אדער רוב פון די קרבן פסח איז טמא געווארן איז טאר מען עס נישט פארברענען אין גאנץ ירושלים נאר מען דארף עס פארברענען אין בית מקדש און ווי מען וועט זעהן די גמרא וועט מסביר זיין די טעם איז כדי צו מבייש זיין צו פארשעמען דער וואס האט דא מטמא געווען וואס טייטש בפשטות פארוואס איז דער קרבן טמא געווארן ווייל די איד האט פושע געווען ער האט נישט גוט אויפגעפאסט אויפן קרבן און במילא כדי אים צו פארשעמען צווינגט מען אים עס צו פארברענען אין פראנט פון בית המקדש ווי יעדער זעט, איז על כל פנים זאגט אונז אבער די משנה מען פארברענט עס אין פראנט פון בית המקדש מעצי המערכה, פון די העלצער פון די מערכה, וואס פשט פון דעם איז אז אפילו די עצי המערכה בעצם איז הקדש און מען טאר נישט הנאה האבן פון דעם, פון דעסטוועגן חזל האבן מתקן געווען אז ווען מען פארברענט עפעס אין פראנט פון בית המקדש לפני הבירה מעג מען זיך באנוצן מיט די העלצער, פארוואס ווייל זיי האבן געמאכט א תנאי אז ווען איינער איז מקדיש העלצער פון בית המקדש איז ער עס מקדיש על תנאי אז טאמער איינער עט דארפן פארברענען עפעס אין פראנט פון בית המקדש עט ער זיך מעגן באנוצן מיט די האלץ, און במילא טאקע דער איד וואס מען צווינגט אים דא צו פארברענען די טמא'נע קרבן פסח אין פראנט פון בית המקדש מעג זיך באנוצן מיט די עצי המערכה, זאגט די משנה ווייטער, נטמא מיעוטו והנותר, טאמער נאר א חלק איז טמא געווארן א מיעוט פונעם קרבן פסח נישט די רוב נישט די גאנצע נאר א קליינע חלק, אדער די נותר וואס סתם אזוי נותר דארף מען דאך פארברענען, איז די דין איז דאס דארף מען שוין נישט פארברענען אין בית המקדש, נאר שורפין אותו בחצרותיהן או על גגותיהן מעצי עצמן, דאס פארברענט מען יעדער איינער ביי זיך מיט די אייגענע האלץ, נישט אין בית המקדש מיט די עצי המערכה, זאגט די משנה ווייטער, הצייקנין שורפין אותו לפני הבירה בשביל ליהנות מעצי המערכה, ס'טייטש צייקנין דאס איז די קארגע, קארגע מענטשן וואס ווילן נישט אויסנוצן האלץ אויף דעם, מעגן אויך נעמען זייער קרבן פסח וואס נאר א חלק איז טמא געווארן, אדער זייער נותר, וואס דאס האט מען געזען יעדע איד פארברענט ביי זיך אין חצר, איז א קארגער וואס וויל נישט נוצן די אייגענע האלץ מעג ער עס טראגן לפני הבירה אין פראנט פון בית המקדש, און דארט מעג מען זיך דאך באנוצן מיט די עצי המערכה, און חזל האבן אויך געמאכט א תנאי אז די קארגע זאלן זיך מעגן באנוצן מיט די עצי המערכה, פארוואס? כדי זאל נישט חס ושלום געשעהן אז דער איד זאל אזוי מין קארגן אויף האלץ ער זאל אינגאנצן נישט פארברענען די נותר זאל אינגאנצן נישט פארברענען די טמא'נע קרבן איז פאר דעם האט מען מתקן געווען ער מעג זיך אויך באנוצן מיט די עצי המערכה זאגט אונז די הייליגע גמרא מאי טעמא וואס איז טאקע די טעם אז טאמער רוב אדער די גאנצע קרבן פסח איז טמא געווארן מוז מען עס דווקא פארברענען לפני הבירה זאגט די גמרא אמר רבי יוסי בר חנינא כדי לביישן כדי צו פארשעמען די בעל הבית ווי מען האט געזעהן אין די משנה זאגט די גמרא ווייטער מען האט געזעהן אין די משנה נטמא מיעוטו טאמער א מיעוט איז טמא געווארן אדער די נותר דאס פארברענט יעדער איינער ביי זיך. פרעגט די גמרא ורמינהו איך וועל דיר א סתירה פרעגן, מיר האבן געלערנט אין דף מ ט, וכן מי שיצא מירושלים ונזכר שיש בידו בשר קודש, טאמער איינער איז ארויס פון ירושלים און ער האט זיך דערמאנט אז ער האט ביי זיך פלייש פון קדשים וואס מען טאר נישט ארויסנעמען פון ירושלים, און ממילא ער האט עס ארויסגענומען דארף מען פארברענען יעצט די פלייש, זאגט דאך די משנה, אם עבר צופים טאמער איז אריבער א פלאץ ס'הייסט צופים, שורפו במקומו, דעמאלטס מעג ער עס פארברענען דארט וואו ער שטייט ער דארף נישט צוריק גיין קיין ירושלים אבער ואם לאו טאמער איז נאכנישט אריבער צופים דעמאלטס חוזר ושורפו לפני הבירה מעצי המערכה דעמאלטס דארף ער צוריק גיין צוריק קיין ירושלים און ער פארברענט עס לפני הבירה ביים בית המקדש פון די עצי המערכה זעהן מיר דאך דא אז א קרבן מ'רעדט נישט דא א גאנצע קרבן נאר א חלק פון א קרבן א מיעוט פון א קרבן און פון דעסטוועגן זעהן מיר דא אז שטייט אין די משנה אז דער מיעוט וואס איז טמא געווארן מעג מען צוריק טראגן אין בית המקדש און פארברענען מעצי המערכה איז פארוואס שטייט ביי אונז אין משנה אז ווען א מיעוט איז טמא געווארן פארברענט מען עס ביי זיך מען פארברענט עס נישט מיטן עצי המערכה, נאר פאר קארגע, ביי א קארגע האט מען געמאכט א שפעציעלע תקנה אז די ציקנין זיי מעגן פארברענען אין בית המקדש אבער סתם א מענטש נישט, מה שאין כן אין די פריערדיגע משנה זעהן מיר אז יעדע מענטש מעג צוריק גיין פארברענען מיט די עצי המערכה, זאגט די גמרא, אמר רב חמא בר עוקבא לא קשיא, כאן באכסנאי, כאן בבעל הבית, ס'טייטש דאס וואס שטייט אז א איד וואס גייט אויפן וועג, ער מעג צוריק גיין עס פארברענען מיט די עצי המערכה, דאס רעדט זיך א גאסט, ער וואוינט נישט אין ירושלים, ממילא האט ער נישט קיין אייגענע האלץ, ער טאקע ער מעג צוריק גיין צום בית המקדש און פארברענען דארט מיט די עצי המערכה, מה שאין כן ביי אונז דא אין די משנה, וואס שטייט אז יעדער פארברענט עס ביי זיך, רעדט זיך א בעל הבית האט א שטוב ער האט האלץ, איז ער פארברענט עס טאקע ביי זיך ער טאר זיך נישט באנוצן מיטן עצי המערכה. רב פפא אמר, רב פפא זאגט, הא והא באכסנאי, ביידע רעדן זיך ביי געסט, נישט קיין חילוק אבער ווייל כאן שהחזיק בדרך, כאן שלא החזיק בדרך, ס'טייטש ווען איינער איז ארויס אויפן וועג, איז אויפן וועג האט מען אים נישט מטריח געווען צו גיין זוכן האלץ, פאר דעם האט מען געזאגט אז ער קען צוריק גיין אין בית המקדש נוצן די עצי המערכה, מה שאין כן ביי אונזער משנה רעדט זיך טאקע ביי א גאסט אבער דער גאסט איז נישט אויפן וועג, אויב ער איז נישט אויפן וועג האבן חכמים יא מטריח געווען דעם מענטש צו טרעפן אייגן האלץ און נישט נוצן די עצי המערכה חוץ פארשטייט זיך טאמער ער איז פון די ציקנין, זאגט אונז די גמרא רב זביד אמר רב זביד זאגט די זעלבע תירוץ ווי רב חמא בר עוקבא איז מסביר די תירוץ פון רב חמא בר עוקבא, זאגט ער לעולם כדאמר מעיקרא, אזוי ווי רב חמא בר עוקבא'ס תירוץ אז כאן באכסנאי כאן בבעל הבית, וואס טייטש אונזער משנה רעדט זיך ביי א בעל הבית פארדעם פארברענט ער ביי זיך אין שטוב מה שאין כן די פריערדיגע משנה רעדט זיך ביי א גאסט, נאר ער לייגט צו ואף על גב דלא החזיק בדרך, א גאסט אפילו ער איז נישט ארויס אויפן וועג, מעג אויך נוצן די עצי המערכה, פארוואס? ווייל אכסנאי, כיון דלית ליה היות ער האט נישט קיין אייגענע האלץ, עשאוהו כציקנין, האבן די חכמים זיי געמאכט אזוי ווי די קארגע דתנן וואס מ'האט געלערנט ביי די ציקנין ביי אונזער משנה, הציקנין שורפין אותו לפני הבירה בשביל ליהנות מעצי המערכה, אז די קארגע מעגן זיך באנוצן מיט עצי המערכה, און די זעלבע זאך יעדע גאסט מעג זיך באנוצן מיט די עצי המערכה אפילו ער איז נישט ארויס אויפן וועג, זאגט אונז די גמרא, תנו רבנן, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, באו לשורפו בחצרותיהן ומעצי המערכה, אין שומעין להם, וואס טייטש טאמער די צייקנין אדער דער גאסט וויל פארברענען ביי זיך אין שטוב אבער ער וויל זיך באנוצן מיט די עצי המערכה ביי זיך אין שטוב, איז טאר ער דאס נישט טון, נאר וואס דען אדער גייט ער בית המקדש נוצן די עצי המערכה, אדער וויל עס פארברענען ביי זיך אין שטוב, מוז ער נוצן די אייגענע האלץ, און די זעלבע זאך זאגט די ברייתא פארקערט, לפני הבירה מעצי עצמן אין שומעין להם, טאמער איינער וויל פארברענען לפני הבירה ביים בית המקדש מיט די אייגענע האלץ, טאר ער אויך נישט, נאר דארט מוז מען זיך באנוצן מיט די עצי המערכה, און די גמרא פרעגט גראד פארוואס? בשלמא מעצי מערכה בחצרותיהן אין שומעין להם, דילמא פיישן מינייהו, ואתו בהו לידי תקלה. גאנץ גוט אז מ'לאזט נישט א מענטש נוצן עצי מערכה ביי זיך אין שטוב, פארוואס ווייל טאמער ס'וועט איבערבלייבן, ער עט זיך באנוצן מיט דעם אויף עפעס אנדערש וועט ער דאך עובר זיין אויף מעילה. אויף פארברענען, מעג מען, ווייל חכמים האבן גוזר געווען, מ'האט ס'טייטש די גאנצע הקדש על תנאי, אז מענטשן זאלן מעגן פארברענען מיט דעם טמא'נע קדשים, אבער אויף אנדערע זאכן טאר מען זיך נישט באנוצן מיט דעם פארדעם האט מען גוזר געווען, אז די עצי מערכה טאר מען נישט ארויסנעמען פון בית המקדש. אלא אבער פרעגט די גמרא פארקערט, לפני הבירה מעצי עצמן מאי טעמא לא, איינער וויל קומען לפני הבירה ניצן די אייגענע האלץ וואס גייט דיך אן, ענטפערט די גמרא צוויי תירוצים, רב יוסף אמר שלא לבייש את מי שאין לו, נישט צו פארשעמען איינער וואס האט נישט קיין האלץ, און ממילא האט מען גוזר געווען יעדער איינער וואס פארברענט לפני הבירה זאל ניצן די עצי המערכה, רבא אמר מפני החשד, רבא זאגט אלץ א חשד דאס טייטש טאמער ס'עט איבערבלייבן פון די האלץ א מענטש וועט ברענגען אייגענע האלץ צו לפני הבירה און ער עט עס ניצן ס'עט איבערבלייבן עט ער אהיימנעמען, וועלן מענטשן חושש זיין אז ער נוצט נישט אייגענע האלץ ער נוצט יא האלץ פון בית המקדש און ער נעמט אהיים די האלץ פון בית המקדש דאס טייטש ער איז נהנה דא פון די עצי המערכה כדי נישט צוצוקומען צו אזא חשד האט מען גוזר געווען יעדער באנוצט זיך דארט מיט די עצי המערכה ממילא עט קיינער נישט אהיים נעמען קיין האלץ עט אינגאנצן נישט זיין קיין חשד זאגט די גמרא מאי בינייהו ווי קלאפט א נפקא מינה צווישן די צוויי תירוצים זאגט די גמרא איכא בינייהו דאייתי קני וחרוותא דלא חזו למערכה טאמער איינער ברענגט אזעלכע שפענדלעך אזעלכע דינע העלצעלעך אדער בלעטלעך פון א דקל בוים וואס דאס איז נישט ראוי פארן מערכה, און ער ברענגט דאס צום בית מקדש צו די לפני הבירה צו פארברענען דארט זיין קדשים וואס איז טמא געווארן, איז דא עט זיין א נפקא מינה, ווייל טאמער די טעם איז אלץ א חשד, איז דא וועט מען אים נישט חושד זיין ווען ער עט אהיים נעמען פון די איבעריגע העלצעלעך, ווייל ס'קוקט אפילו נישט אויס אז ער נעמט אהיים דא פון עצי מערכה ווייל דאס איז נישט קיין עצי מערכה, אבער די טאמער די טעם איז שלא לבייש את מי שאין לו, דא פארשעמט מען דאך איינער וואס האט נישט קיין געלט פאר אייגענע האלץ, און ממילא עט ער דאס אויך נישט טארן ברענגען, זאגט די גמרא אן ענליכע מחלוקת, צו די מחלוקת פון רב יוסף און רבא איז דא אן ענליכע מחלוקת תנן התם, מיר האבן געלערנט די משנה, די משנה זאגט אין תמיד, ראש המעמד, מעמד, דאס איז ישראל במעמדם, עס טייטש כלל ישראל, פלעג האבן, ס'איז געווען אין די צייט פון בית המקדש און כהנים, לוויים, ישראלים האבן אויך געהאט א תפקיד אין בית המקדש, אז מען האט געהאט א מעמד, וואס טייטש די קרבנות ציבור, אונז ווייס מיר דאך אז ווען מען איז מקריב א קרבן, דארף דער בעל הקרבן שטיין דארט בשעת וואס מען שעכט דעם קרבן, איז ביי קרבנות ציבור דאך נישט דא קיין בעל הקרבן, האבן די נביאים מתקן געווען אז זאל זיין מעמדות, וואס טייטש אז מענטשן, ישראלים, זאלן שטיין אין בית מקדש און צוקוקן ווי מען שעכט די קרבנות דארט די קרבנות ציבור, איז דער ראש המעמד, וואס יעדע מעמד האט געהאט א ראש המעמד, ער האט געהאט נאך א תפקיד, ער האט געהאט א תפקיד היה מעמיד את הטמאין על שער המזרח. יעדן אינדערפרי האט ער גענומען אלע טמא'נע כהנים, ס'טייטש די כהנים וואס האבן געדארפט טון די עבודה יענע טאג פון יענע בית אב, טאמער ס'איז געווען איינער וואס איז טמא געווארן אדער אפאר וואס זענען טמא געווארן, האט ער זיי געשטעלט ביים אריינגאנג צום הר הבית, האט ער אויסגעשירעט דארט די אלע כהנים. מאי טעמא, וואס איז די טעם? איז ווייטער עמדו במחלוקת רבי יוסף ורובא, אמר רבי יוסף כדי לביישן, רבי יוסף זאגט כדי צו פארשעמען די כהנים, זיי האבן גוט געוואוסט אז זיי דארפן היינט טון א עבודה, זענען טמא געווארן דארף מען זיי פארשעמען פארוואס האבן זיי געלאזט געשען אזא זאך פארוואס האבן זיי צוגעלאזט אז זיי זאלן טמא ווערן רבא אמר מפני החשד רבא זאגט ניין די טעם איז אלס א חשד דאס הייסט מען זאל זיי נישט חושד זיין די כהנים אז די סיבה וואס זיי טוען נישט די עבודה איז אפשר ווייל זיי האבן געהאט וויכטיגערע ארבעט זיי האבן נישט געוואלט דערלייגן ביזנעס און ממילא זענען זיי אהיים געגאנגען זיי האבן נישט געטון די עבודה פארדעם שורה'ט מען זיי דארט אויס צו ווייזן פאר יעדעם אז זיי טוען נישט עפעס אנדערש נאר וואס דען זענען סך הכל טמא געווארן זאגט די גמרא מאי בינייהו ווי קלאפט א נפקא מינה צווישן די צוויי טעמים זאגט די גמרא איכא בינייהו מפנקי ס'טייטש אזעלכע כהנים מפונקים וואס קיינער איז זיי נישט חושד אז זיי ארבעטן דארט וועט זיין א נפקא מינה, ווייל לויט רבא דארף מען זיי נישט שטעלן דארט, פארוואס ווייל מען איז זיי נישט חושד זיי זענען אהיימגעגאנגען ארבעטן וואס זיי האבן נישט קיין ארבעט, אבער לויט ר' יוסף אז מען דארף זיי פארשעמען דארף מען זיי אויך פארשעמען, אי נמי, א נאך א נפקא מינה וועט זיין, דקא גדיל שישורא, אזא סארט כהן וואס פלעכט שטריק דאס איז זיין גאנצע ארבעט וואס דאס איז א זייער א ביליגע ארבעט מען מאכט קוים געלט ביי דעם, וועט קיינער נישט חושד זיין אז ער איז אוועקגעגאנגען פון די עבודה צו טון די ארבעט, דארט וועט אויך זיין א נפקא מינה אז לויט רבא וועט ער נישט דארפן שטיין דארט ביים שער המזרח ווייל סתם אזוי איז מען אים נישט חושד, און לויט רבי יוסף איז אוודאי דארף ער דארט שטיין כדי אים צו פארשעמען. זאגט די משנה ווייטער, הפסח שיצא או שנטמא, א קרבן פסח וואס איז ארויס פון ירושלים, א קרבן וואס איז ארויס פון ירושלים טאר מען דאך נישט עסן, אדער א קרבן פסח וואס איז טמא געווארן, איז די דין איז זאגט די משנה ישרף מיד זאל מען עס גראד פארברענען וואס טייטש ערב פסח גראד ווען דאס געשענט פארברענט מען עס גראד און מען דארף נישט ווארטן ביז מארגן אזוי ווי מען וועט שוין זען ס'דא געוויסע ציורים ווען מען דארף יא ווארטן זאגט טאקע די משנה נטמאו הבעלים או שמתו טאמער די באלעבאס איז טמא געווארן אדער די באלעבאס איז געשטארבן דארט פארברענט מען נישט גראד דעם קרבן פסח נאר תעובר צורתו מען ווארט ס'זאל איבערנעכטיגן די נאכט און אינדערפרי קען מען דאך נישט פארברענען ווייל אינדערפרי איז פסח יום טוב פארברענט מען נישט קדשים וואס איז פסול נאר וישרף בששה עשר א טאג שפעטער פארברענט מען דער קרבן פסח, וואס איז א נפקא מינה צווישן די ערשטע ציור און די צווייטע ציור, איז ביי די ערשטע ציור, ביי פסח שיצא או שנטמא, דאס איז דאך א פסול אין די קרבן פסח אליין אין די גוף הפסח, און אונז האבן דאך שוין געזען אין די גמרא דף לד אז כל שפסולו בגופו ישרף מיד, בדם ובבעלים תעובר צורתו ויצא לבית השריפה, אז טאמער ס'איז דא א פסול אין די גוף אליין, אין די קרבן פסח אליין, ס'איז טמא געווארן, מ'האט עס ארויסגענומען פון ירושלים, דעמאלטס פארברענט מען עס גראד, אבער טאמער ס'איז דא א פסול נישט אין די קרבן אליין, נאר די באלעבאס איז טמא געווארן, אדער די באלעבאס איז געשטארבן, דעמאלטס פארברענט מען עס נישט גראד, פארוואס? ווייל ס'איז נישט ניכר אין די קרבן אז דא איז דא א פראבלעם, און ממילא איז אסאך א שוואכערע דרגה, און וואס טוט מען? מען ווארט בדרך כלל אויף מארגן, דא ביי קרבן פסח דארף מען ווארטן נאך א טאג ווייל יום טוב קען מען עס נישט פארברענען אבער נארמאל ווארט מען אויף מארגן כדי ס'זאל ווערן נותר, און נאכדעם וואס ס'איז נותר פארברענט מען עס, אבער פארדעם נישט. רבי יוחנן בן ברוקה אומר, רבי יוחנן בן ברוקה קריגט זיך, און ער זאגט, אף זה ישרף מיד, לפי שאין לו אוכלין, דער קרבן פסח וואס איז טמא געווארן דער באלעבאס אדער דער באלעבאס איז געשטארבן, פארברענט מען עס אויך גראד פארוואס ווייל עס איז נישט דא ביי דעם איינער וואס זאל עס עסן, מען וועט זען די גמרא וואס פונקט איז די מחלוקת אין די תנא קמא רבי יוחנן בן ברוקה, זאגט אונז די הייליגע גמרא, אונזער גאנצע משנה איז דאך געבויט אויפן יסוד אז א קרבן פסח וואס איז טמא געווארן אדער ס'איז יצא דארף מען עס פארברענען, די שאלה איז סך הכל ווען מען פארברענט עס, אבער די גמרא פרעגט פון ווי ווייסט מען סתם אזוי מען דארף עס פארברענען, זאגט די גמרא בישלמה טמא גאנץ גוט אז א קרבן וואס איז טמא געווארן דארף מען פארברענען, דכתיב ווייל שטייט קלאר אין פסוק, די פסוק זאגט ביים קרבן שלמים, והבשר אשר יגע בכל טמא לא יאכל באש ישרף, אז טאמער עס האט צוגערירט א טמא'נע זאך, די פלייש איז טמא געווארן, דארף מען עס פארברענען. אלא יוצא מנלן, פון ווי ווייסט מען אז ביי יוצא איז אויך אזוי? פון ווי ווייסט מען אז טאמער מען האט ארויסגעטראגן די פלייש פון ירושלים, דארף מען עס פארברענען, קען זיין ס'גענוג אז מען פשוט באגראבט עס. זאגט די גמרא, די גמרא ענטפערט, דכתיב, ווייל שטייט אין פסוק, הן לא הובא את דמה אל הקודש פנימה, ס'טייטש אזוי אונז גיימער זען יעצט במשך די סוגיא די אלע פסוקים דא ארום און ארום, און במילא עמער קודם כל אריינקוקן אין די פסוקים אינעווייניג צו פארשטיין וואס גייט דא פאר, איז אזוי, אין פסוק שטייט, די פסוקים רעדן זיך דארט, די טאג וואס מען האט באנייט דעם משכן, די יום הקמת המשכן, נאכדעם וואס נדב און אביהוא זענען געשטארבן און פארברענט געווארן, שטייט דארט אין פסוק, וידבר משה אל אהרן ואל אלעזר ואל איתמר בניו, הנותרים, די איבערגעבליבענע, וואס טייטש נדב און אביהוא זענען דאך געשטארבן, האט משה זיי געזאגט, קחו את המנחה הנותרת מאשי השם, ואכלוה מצות אצל המזבח כי קודש קדשים היא, ער זאגט זיי זאלן דארט עסן פון די קרבן מנחה, ואכלתם אותה במקום קדש כי חקך וחק בניך היא מאשי השם כי כן צויתי, א שפעציעלע ציווי זיי זאלן עסן פון דעם, מ'וועט באלד זען די גמרא וועט מסביר זיין פונקט וואס איז געווען די צד זאלן נישט עסן פון דעם פארוואס זאלן יא עסן פון דעם, על כל פנים משה רבינו זאגט זיי דארט זאלן עסן פון די אלע קרבנות, און צווישן די פסוקים שטייט דארט פלוצלינג משה רבינו זאגט ואת שעיר החטאת דרוש דרש משה והנה שורף ויקצוף על אלעזר ועל איתמר בני אהרן הנותרים לאמר, משה רבינו זעט אז ס'איז דא עפעס א קרבן חטאת דארט, מ'רעדט דארט פון די חטאת ראש חודש, אז משה רבינו פרעגט, פארוואס האט מען עס פארברענט? ער זעט מען האט עס פארברענט מען האט עס נישט געגעסן, ער האט געהייסן עסן און זיי האבן עס נישט געגעסן, פרעגט ער פארוואס האט מען עס נישט געגעסן? מדוע לא אכלתם את החטאת במקום הקודש כי קודש קדשים היא, ואותה נתן לכם לשאת את עון העדה לכפר עליהם לפני השם, פארוואס האט עטס נישט געגעסן פון דעם? און משה רבינו איז מסביר, הן לא הובא את דמה אל הקודש פנימה, אכול תאכלו אותה בקודש כאשר צויתי, וואס טייטשט, אפשר איז דאס ווייל עטס האטס אריינגעטראגן די בלוט, אדער אפשר ווייל א צווייטע טעם אזוי ווי מען וועט שוין זען, אפשר פאר דעם האט עטס עס נישט געגעסן, אבער ווייטער זיי ענטפערן דארט ניין, נישט דאס די טעם, נישט פאר דעם האבן מיר עס נישט געגעסן, נישט פאר דעם האבן עס נישט געגעסן, און משה רבינו וויל פארשטיין פארוואס טאקע האבן זיי עס נישט געגעסן, זאגט דער פסוק, וידבר אהרן אל משה, האט אהרן געזאגט צו משה, הן היום הקריבו את חטאתם ואת עולתם לפני השם, ותקראנה אותי כאלה, ואכלתי חטאת היום הייטב בעיני השם, וואס טייטש נאך די אלע זאכן וואס איז געשען היינט, האסטו געוואלט איך זאל עסן פונעם קרבן חטאת, וישמע משה וייטב בעיניו, משה רבינו האט געהערט און עס איז אים געפאלן אהרן'ס תירוץ. און וואס איז געווען דא פונקט די משא ומתן וועט מען שוין זען דא יעצט בהמשך הסוגיא, אבער על כל פנים, דאס זעהן מיר דא אז די פאס אין פסוק שטייט משה רבינו זאגט דארט הן לא הובא את דמה אל הקודש פנימה אכול תאכלו אותה בקודש כאשר צויתי, וואס טייטש משה רבינו פרעגט דארט פון די בני אהרן און פון אהרן פארוואס האט עטס נישט געגעסן און ער פרובירט פרעגן כל מיני טעמים אפשר פאר דעם אפשר פאר דעם, זאגט די גמרא, אמר לו משה לאהרן, משה רבינו האט געזאגט צו אהרן, מדוע לא אכלתם את החטאת, פארוואס האט עטס נישט געגעסן די חטאת ראש חודש, שמא נכנס דמה לפני ולפנים, אפשר איז די טעם ווייל די בלוט איז אריין געגאנגען אינעווייניג, וואס טייטש די חטאת פון ראש חודש איז דאך א געהעריגע חטאת, וואס די א געהעריגע חטאת דארף מען שפריצן די בלוט אינדרויסן אויפן מזבח החיצון, און ממילא זאגט משה רבינו, אפשר האט עטס געשפריצט די בלוט אויפן מזבח הפנימי, און אונז ווייס מען עס שטייט אין פסוק, מען העט שוין באלד זען די גמרא וועט אויך ברענגען די פסוק, שטייט אין פסוק וכל החטאת אשר יובא מדמה אל אוהל מועד לכפר בקודש, לא תאכל באש תשרף, וואס מען דרש'נט די פסוק אז יעדע קרבן חטאת וואס מען דארף שפריצן בלוט אינדרויסן, און אנשטאטס דעם אשר יובא מדמה אל אוהל מועד לכפר בקודש, אז מען שפריצט עס אינעווייניג, איז טאר מען דאס נישט עסן נאר מען דארף עס פארברענען, אזוי שטייט אין פסוק, און ממילא זאגט משה רבינו אפשר פארדעם האט עטס עס פארברענט, אויב אזוי וועל איך ענק פארשטיין, אמר לו, האט אהרן געזאגט לאו, ניין, נישט דאס די טעם, אמר לו, האט משה רבינו געזאגט, שמא חוץ למחיצתה יצתה, וואס טייטש קען זיין ס'איז ארויס פון מחיצה און ארויס פונעם עזרה, און אז ס'איז ארויס פון עזרה איז דאך ס'פסול אלס יוצא פארדעם אפשר האט עטס עס פארברענט, אמר לו, זאגט אהרן לאו, בקודש היתה, ניין, ס'איז נישט ארויס אינדרויסן פון עזרה ס'איז אלעמאל געווען בקודש, און דאס בעצם שטייט דא אין פסוק משה רבינו זאגט הן לא הובא את דמה אל הקודש פנימה, ס'טייטש סיי האסט נישט געשפריצט די בלוט אינעווייניג, ממילא וואלט איך פארשטאנען פארוואס דו האסט עס פארברענט, און זעלבע זאך פנימה, ס'איז געווען אינעווייניג א גאנצע צייט, און פארוואס טאקע האט עטס דאס פארברענט? אמר לו, האט משה רבינו געזאגט אי בקודש היתה, ולא הובא את דמה אל הקודש פנימה, מדוע לא אכלתם אותה, טאמער א גאנצע צייט איז געווען אינעווייניג, און אזוי אויך עטס האט נישט געשפריצט די בלוט אינעם היכל ווי מען טאר נישט, איז פארוואס טאקע האט עטס עס נישט געגעסן? על כל פנים, מען וועט באלד זען וואס איז געווען די המשך דארט פארוואס טאקע זיי האבן עס נישט געגעסן, אבער דאס זעהן מיר דא, מכלל דאי נפקא אי נמי עייל דמה לפנים בשריפה, אבער דאס על כל פנים זעהט מען אז טאמער זיי וואלטן געשפריצט די בלוט אינעווייניג, אדער טאמער זיי וואלטן ארויסגעטראגן די חטאת אינדרויסן, האט דאך משה רבינו פארשטאנען פארוואס זיי וואלטן עס פארברענט, מילא זעהן מיר טאקע אז טאמער מען טראגט ארויס א קרבן אינדרויסן ווי מען מעג, אינדרויסן פונעם עזרה, איז טאקע די דין אז מ'דארף עס פארברענען, און דאס איז די מקור אז טאמער א קרבן איז יוצא, ס'איז אינדרויסן פון וואו ס'מעג זיין, דארף מען עס פארברענען. זאגט די גמרא אבער יעצט בשלמא נטמא, גלי רחמנא בקדשים קלים, כל שכן בקדשי קדשים, ס'טייטש פון וואו ווייסט מען אז טאמער ס'איז טמא געווארן דארף מען עס פארברענען? פון דעם קרבן שלמים וואס שטייט והבשר אשר יגע בכל טמא לא יאכל באש ישרף, און ממילא אז ביי קרבן שלמים וואס איז קדשים קלים איז אזוי די דין איז פארשטייט זיך ביי קדשי קדשים אויך אזוי, אלא אבער, זאגט די גמרא יוצא, לגבי די פסול פון יוצא אשכחן קדשי קדשים, ביי קדשי קדשים, וואס קדשי קדשים איז הארב, דארט האט מען טאקע געזען יעצט אינעם פסוק לויט משה ואהרן, אז מען וואלט עס געדארפט פארברענען אז מען דארף עס פארברענען, אבער קדשים קלים מנלן, פון ווי ווייסט מען אז ביי קדשים קלים איז אויך אזוי, מען קען נישט ארויסלערנען קדשים קלים פון קדשי קדשים, ותו, און אויך די שווער, הא דתניא, אונז ווייס מיר דאך א כלל, אז מען זעט אין כמה וכמה ברייתות, אז לן דמה, נשפך דמה, יצא דמה חוץ לקלעים, דקיימא לן בשריפה מנלן. ס'טייטש זעהן מיר אין אלע מיני ברייתות און אלע מיני גמרות, אז טאמער די בלוט פון א קרבן האט איבערגענעכטיגט, וואס טייטש מען דארף שפריצן די בלוט פון א קרבן די טאג וואס מען שעכט עס, טאמער ס'נעכטיגט איבער, איז טאר מען מער נישט שפריצן די בלוט און די קרבן איז פסול. און די זעלבע זאך טאמער די בלוט גיסט זיך אויס, איז די קרבן אויך פסול, און זעלבע זאך טאמער מען טראגט ארויס די בלוט אינדרויסן עזרה איז די קרבן אויך פסול, איז ביי די אלע ציורים ווייס מען אז די דין איז אז טאמער דאס געשענט פארברענט מען די קרבן גראד, און וואס איז די מקור אויף דעם אויף דעם האמער דאך אויך נישט קיין מקור, האסט געברענגט א מקור אויף טומאה האסט געברענגט א מקור אויף יוצא ביי קדשי קדשים, אבער ווי ווייסט מען אלע אנדערע מיני פסולי המוקדשים אז די דין איז טאקע מען פארברענט עס, ענטפערט די גמרא, נפקא לן מדר' שמעון, ס'טייטש אין הכי נמי איז דא א צווייטע לימוד, מען לערנט עס ארויס פון ר' שמעון, דתניא, מ'האט געלערנט אין א ברייתא ר' שמעון אומר, רבי שמעון זאגט שטייט אין פסוק וכל חטאת אשר יובא מדמה אל אוהל מועד לכפר בקודש לא תאכל באש תשרף וואס אונז האבן פריער שוין בעצם געברענגט די פסוק אז די פסוק קומט אונז לאזן הערן אז טאמער א קרבן חטאת וואס בעצם דארף מען שפריצן די בלוט אינדרויסן האט מען נישט געשפריצט אינדרויסן נאר מען האט עס געשפריצט אינעם אוהל מועד איז לא תאכל באש תשרף דארף מען עס פארברענען זאגט יעצט רבי שמעון אז דא נאך א לימוד וואס מען לערנט ארויס פון דעם פסוק זאגט רבי שמעון לימד על חטאת ששריפתה בקודש פון די פסוק לערנט מען ארויס אז א קרבן חטאת וואס איז פסול, וואו דארף מען עס פארברענען? אפשר דארף מען עס פארברענען אינדרויסן בית המקדש אינדרויסן פון ירושלים? ניין, מען דארף עס פארברענען אין די זעלבע פלאץ וואו מען וואלט עס געדארפט עסן, וואו איז דאס? אינעם עזרה דארף מען עס פארברענען. אין לי אלא זו בלבד, שאר פסולי קדשי קדשים ואימורי קדשים קלים מנין. איז שוין האבן מיר א לימוד טאקע אז א חטאת וואס איז פסול געווארן פארברענט מען אין די מזרה. פון וואו ווייסט מען אלע קדשי קדשים וואס זענען פסול געווארן דארף פארברענען אין די מזרה? און ווי ווייסט מען אלע אימורים פון קדשים קלים וואס דאס דארף מען אויך בעצם פארברענען אין די עזרה נארמאל ס'טייטש אימורים די חלק פון דעם קדשים קלים וואס גייט אויפן מזבח איז דאך א זאך וואס מען טוט די עבודה מיט דעם אין די עזרה און ווי ווייסט מען טאמער ס'איז פסול געווארן פארברענט מען עס אויך אין עזרה מנין תלמוד לומר וכל בקודש באש תשרף ס'שטייט וכל דאס נעמט דאן ארויס אז אלע פסולי קדשים אלעס פארברענט מען אין עזרה אבער על כל פנים זעהן מיר דאך דא פון די דרשה פון ר' שמעון אז אלע פסולי קדשים מען רעדט על כל פנים פון קדשי קדשים אלע פסולים איז די דין איז מען פארברענט דאס אינעם עזרה אבער דא זעהט מען מען דארף עס פארברענען און ממילא האט מען א מקור טאקע אז מען דארף עס פארברענען, זאגט די גמרא אשכחן קדשי קדשים, קדשים קלים מנלן, ס'טייטש פיין קדשי קדשים ווייטער, ס'איז א קלארע לימוד אויף קדשי קדשים מ'דארף עס פארברענען, אבער פון ווי ווייסט מען אז פסול'ע קדשים קלים דארף מען פארברענען, ביי טומאה שטייט קלאר אין די תורה, אבער ביי אלע אנדערע מיני פסולים פון ווי ווייסט מען, אלא נאר ממילא זאגט די גמרא כל פסולו בקודש בשריפה לא שנא קדשים קלים ולא שנא קדשי קדשים, גמרא גמירי לה, ס'א הלכה למשה מסיני אז מען דארף פארברענען יעדע מינע פסול'ע קרבן נישט קיין חילוק קדשים קלים און קדשי קדשים, און נישט קיין חילוק וואסערע סארט פסול דאס איז, צו ס'איז א פסול פון יוצא, צו ס'איז א פסול פון טומאה, צו ס'איז א אנדערע מינע פסול, יעדע זאך דארף מען פארברענען, וחטאת דאהרן, און דאס וואס שטייט דארט ביי די חטאת דאהרן און די גאנצע משא ומתן פון משה רבינו מיט אהרן, האט נישט קיין שייכות ס'טייטש דער פסוק קומט אונז נישט לאזן הערן אז מען דארף פארברענען אזא סארט קרבן, נאר די סיבה וואס דער פסוק זאגט די גאנצע מעשה איז משום מעשה שהיה כך היה, אזוי איז געווען די מעשה ממילא פארציילט עס דער פסוק, אבער נישט פשט מען לערנט ארויס פון דעם אז דווקא ביי געוויסע סארט פסולים פארברענט מען ביי אנדערע נישט, נאר אלעס פארברענט מען און אלעס הלכה למשה מסיני. איז על כל פנים האמיר יעצט א מקור אז בעצם פון וואו ווייסט מען אז ווען עפעס ווערט פסול פארברענט מען דאס, ס'איז הלכה למשה מסיני. נאר וואס, אונז האמיר געזען אין די משנה אז געוויסע סארט קרבנות פארברענט מען גראד און געוויסע סארט קרבנות פארברענט מען שפעטער. א קרבן וואס האט א פסול הגוף פארברענט מען גראד, טאמער ס'איז א זייטיגע פסול אז די באלעבאס איז טמא געווארן אדער עפעס איז געשען מיטן באלעבאס, די באלעבאס איז געשטארבן, דעמאלטס פארברענט מען עס א טאג שפעטער. און אויף דעם זאגט יעצט די גמרא, אלא לתנא דבי רבה בר אבוה, די תנא דבי רבה בר אבוה, די ברייתא וואס מען האט שוין זעהן, קריגט זיך אויף אונזער משנה, דאמר, וואס ער זאגט, אפילו פיגול טעון עיבור צורה, אז אפילו פיגול, וואס פיגול איז א פסול הגוף, טאר מען אויך נישט גראד פארברענען, נאר מען דארף ווארטן אויף מארגן. מנלן, וואס איז זיין מקור וואס ער קריגט זיך אויף אונזער משנה און ער האלט אז מען דארף אלעמאל ווארטן אויף מארגן איז יליף עון עון מנותר ער לערנט זיך ארויס א גזירה שווה עון עון פון נותר אז ביי נותר שטייט עון און ביי פיגול שטייט עון און ממילא לערנט ער אפילו אזא סארט פסול ווי פיגול א פסול הגוף דארף מען ווארטן אזוי ווי נותר איז א טאג שפעטער נותר נישט די טאג וואס מען איז עס מקריב ס'איז נאכדעם וואס מ'קען עס מער נישט עסן און נאכדעם פארברענט מען עס די זעלבע זאך א פסול הגוף. על כל פנים אבער פרעגט די גמרא ונילף עון עון מחטאת דאהרן, זאל ער ארויסלערנען עון עון פונעם חטאת דאהרן, אז אזוי ווי ביי די חטאת דאהרן, וואס דארט איז דאך געווען מ'האט פארברענט די חטאת די שעיר פון ראש חודש האט מען פארברענט יענע טאג, משה רבינו האט דארט געפרעגט וואס עפעס פארוואס האט מען עס געטון, אבער על כל פנים מ'האט עס פארברענט יענע טאג, איז די זעלבע זאך זאל ארויסלערנען ביי פיגול מ'פארברענט עס אויך די זעלבע טאג און מ'ווארט נישט אויף מארגן, ווייל ביי אהרן שטייט אויך ואותה נתן לכם לשאת את עון העדה שטייט אויך די ווארט עון, ענפערט די גמרא, אמר לך, דער תנא דבי רבה בר אבוה קען ענפערן, חטאת דאהרן כי האי גוונא נמי עיבור צורה לדורות בעיא, והתם הוראת שעה היתה, ס'טייטש בעצם בדרך כלל, ביי א חטאת דאהרן וואלט מען אויך געדארפט ווארטן א טאג פאר מען פארברענט עס, נאר דארט איז געווען א שפעציעלע הוראת שעה אז מען זאל עס גראד פארברענען, אבער ס'איז נישט קיין ראיה פון דארט אויף אלע אנדערע פלעצער. יעצט וואס איז בעצם געווען דארט די הוראת שעה אז מען זאל עס דארפן פארברענען? ס'טייטש פארוואס? טאקע האט עס אהרן הכהן פארברענט, און משה רבינו צום סוף האט מסכים געווען וישמע משה וייטב בעיניו, וואס איז טאקע דארט פארגעגאנגען? איז אין מסכת זבחים איז דא א מחלוקת תנאים וואס איז באמת געווען דארט די טעם אז מען האט עס פארברענט, איז איין תנא לערנט משום אנינות נשרפה, ס'טייטש היות וואס אהרן הכהן זיינע קינדער זענען געווען אן אונן, וואס טייטש יענער טאג איז אוועק נדב און אביהוא, און דער דין איז אז אן אונן טאר נישט עסן פלייש פון קדשים, פארדעם האבן זיי עס פארברענט, איז משה רבינו געפאלן דער תירוץ, פארדעם האט ער מסכים געווען צום סוף. די צווייטע מאן דאמר זאגט אז משום טומאה נשרפה, וואס טייטש דער קרבן איז טמא געווארן, פארדעם האבן זיי עס פארברענט, און משה רבינו האט אויך מסכים געווען צו דעם, אבער על כל פנים דא זעען מיר אז דער תנא דבי רבה בר אבוה זאגט אז סיי טאמער עס איז געווען אלץ אנינות, און סיי טאמער עס איז געווען אלץ טומאה, איז אויך דאס איז נאר געווען הוראת שעה, אבער ער אוודאי האלט אז קיינמאל פארברענט מען נישט א קרבן יענע טאג, נאר אלעמאל ווארט מען א טאג דערויף א טאג שפעטער, זאגט די גמרא ווייטער, השתא דאמרינן, נאכדעם וואס אונז האבן פעסטגעשטעלט, כל פסולי דקודש בשריפה לא שנא דקדשי קדשים ולא שנא קדשים קלים, גמרא גמירי לה, אז דאס אז מען פארברענט אלע מיני פסולי קדשים איז הלכה למשה מסיני, אויב אזוי, בקודש באש תשרף למה לי, פארוואס דארף מען די פסוק, וואס אין פסוק שטייט בקודש באש תשרף וואס מען האט געזען, אז טאמער מען שפריצט די בלוט פון א חטאת אינעווייניג דארף מען עס פארברענען, איך ווייס אליין מען דארף עס פארברענען ס'איז הלכה למשה מסיני, ענטפערט די גמרא, ההוא מיבעי ליה ששריפתו בקודש, אין הכי נמי די דין ווייס איך אליין, נאר וואס דען אזוי ווי מען האט פריערט געזען ווי ר' שמעון לערנט ארויס דאס אז מען דארף עס פארברענען דווקא אינעם עזרה דאס ווייס איך נישט און דאס נעמט מען ארויס פון די פסוק, זאגט יעצט די גמרא אבער די ערשטע פסוק וואס מען האט געברענגט דא אינעם סוגיא והבשר אשר יגע בכל טמא לא יאכל באש ישרף למה לי, ס'איז דער פסוק וואס זאגט אז א שלמים וואס רירט צו עפעס טמא און ס'ווערט טמא דארף מען עס פארברענען, פארוואס דארף איך דער פסוק? ס'איז דאך הלכה למשה מסיני אז כל פסולי דקודש בשריפה. זאגט די גמרא, ההוא לגופיה איצטריך פון דעסוועגן דארף מען האבן דעם פסוק, פארוואס ווייל סלקא דעתך אמינא איך וואלט ווען געמיינט אז כל פסולי דקודש די הלכה למשה מסיני מ'דארף אלעס פארברענען דאס איז כגון לן דמה,

פאר דעם דארף איך א שפעציעלע פסוק אויף די פסול פון טומאה אז ביי דעם אויך דארף מען עס פארברענען און ס'איז נישט גענוג אז מ'באגראבט עס ווייל ס'איז די זעלבע סארט פסול ווי אלע אנדערע פסולים. זאגט אונז די גמרא ווייטער, מ'האמער געזען די משנה, נטמאו הבעלים או שמתו תעובר צורתן וישרף בששה עשר רבי יוחנן בן ברוקה אומר אף זה ישרף מיד לפי שאין לו אוכלין, ס'הייסט אין די משנה האמער געזען א מחלוקת אין תנא קמא רבי יוחנן בן ברוקה, די תנא קמא זאגט אז טאמער די פסול אין די קרבן איז אזא סארט פסול וואס איז נישט אין די קרבן אליין נאר אין די באלעבאס, די באלעבאס איז טמא געווארן די באלעבאס איז געשטארבן, דעמאלטס טאר מען עס נישט גראד פארברענען, רבי יוחנן בן ברוקה האט געזאגט מען מעג עס ביי אזא אופן אויך גראד פארברענען, זאגט אונז די גמרא, אמר רבי יוסף, האט רבי יוסף געזאגט, מחלוקת שנטמאו בעלים אחר זריקה, דאיתחזי בשר לאכילה, אבל נטמאו בעלים לפני זריקה, דלא איתחזי בשר לאכילה, דברי הכל ישרף מיד, זאגט רבי יוסף אזוי, די גאנצע מחלוקת דא פון די תנא קמא רבי יוחנן בן ברוקה, איז נאר טאמער די באלעבאס איז טמא געווארן נאכדעם וואס מען האט געשפריצט די בלוט, וואס טייטש מען האט גע'שחט'ן דעם קרבן פסח. מען האט געשפריצט די בלוט, די קארבן איז געווען ראוי אויף צו עסן, יעצט איז די באלעבאס טמא געווארן, דא האלט די תנא קמא אז מען פארברענט עס נישט פארוואס ווייל דאס איז א זייטיגע פסול די באלעבאס איז טמא געווארן אבער ווי נישט ווי די קארבן איז געווען ראוי, און רבי יוחנן בן ברוקה זאגט ניין אפילו ביי אזא אופן זאג איך אויך דאס הייסט א פסול אין דעם קארבן אליין פארוואס ווייל מען קען דאס נישט עסן, מילא זאגט רבי יוחנן בן ברוקה אויך ביי אזא אופן פארברענט מען עס, אבער זאגט רב יוסף טאמער פארן שפריצן די בלוט איז די בעל הקרבן טמא געווארן, וואס ביי אזא אופן איז דאך ממש דאס א פסול הגוף, פארוואס ווייל א קרבן פסח וואס קיינער קען נישט עסן איז דאך סתם אזוי נישט ראוי צו זיין א קרבן פסח די גאנצע תפקיד פון די קרבן פסח איז דאך מען זאל עס עסן, און מען שפריצט די בלוט וואס טייטש ס'איז נישט געווען קיין איין רגע וואס די קרבן פסח איז געווען ראוי, איז דא איז אוודאי די תנא קמא אויכעט מודה אז דאס הייסט נישט קיין זייטיגע פסול, נאר דאס איז א פסול הגוף, און במילא איז אוודאי אויכעט מודה ביי אזא ציור מעג מען עס גראד פארברענען. מיתיבי פרעגט אבער די גמרא א קשיא פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא, זה הכלל, כל שפסולו בגופו ישרף מיד, בדם ובבעלים, תעובר צורתו ויצא לבית השריפה, אז טאמער ס'איז דא א פסול אין א בהמה אליין פארברענט מען עס גראד, טאמער אבער ס'איז דא א פסול אין די בלוט, לאמיר זאגן די בלוט איז טמא געווארן, אדער די בלוט האט זיך אויסגעגאסן, אדער די באלעבאס איז טמא געווארן, די באלעבאס איז געשטארבן, איז ביי אזא ציור פארברענט מען עס נישט גראד, נאר מען פארברענט עס די נעקסטע טאג. יעצט מען דארף טאקע אנמערקן דא אז די ברייתא שטעלט צו בלוט צום באלעבאס וואס טייטש ס'דא צוויי דרגות, טאמער די פלייש פון די בהמה איז טמא געווארן פארברענט מען עס גראד, בלוט און באלעבאס, דעמאלטס ווארט מען אויף מארגן. אבער על כל פנים, באלד וועט מען זען די גמרא וועט זיך שטעלן זיך שטעלן טאקע אויף די נקודה, אבער יעצט זאגט די גמרא קתני, דאס אבער זעט מען אין די ברייתא, בעלים דומיא דדם, אז די באלעבאס איז גלייך צו די בלוט, ס'טייטש מה דם לפני זריקה, אף בעלים לפני זריקה, אזוי ווי די בלוט, ווען קען געשען א פראבלעם אין די בלוט? נאר פארן שפריצן, ווייל נאכן שפריצן דארף איך שוין נישט די בלוט, און מילא די זעלבע זאך די באלעבאס, ווען איז געשען די פראבלעם פון די באלעבאס, ווען איז די באלעבאס טמא געווארן וואס אויף דעם שטייט אין די ברייתא אז מען פארברענט עס מארגן נישט היינט, איז אוודאי די פסול געשען אויכעט פארן זריקה, און וויאזוי זאגסטו ר' יוסף אז טאמער עס איז געשען א פראבלעם פארן זריקה איז יעדער מודה דאס א פסול הגוף און מען פארברענט עס היינט, דא זעט מען קלאר אז אפילו אז די באלעבאס איז טמא געווארן פארן זריקה, זאגט מען אויכעט אז מען פארברענט עס מארגן לויט די תנא קמא, אלא אי איתמר הכי איתמר, און ממילא זאגט טאקע רב יוסף אנדערש, אז מחלוקת שנטמאו בעלים לפני זריקה דלא איתחזי בשר לאכילה דהוה ליה כפסולו בגופו, אבל נטמאו בעלים לאחר זריקה, דאיתחזי בשר לאכילה, דברי הכל פסולו מחמת דבר אחר בעיא עיבור צורה, וואס טייטש זאגט רב יוסף אז די גאנצע מחלוקת פון תנא קמא רבי יוחנן בן ברוקה איז נאר טאקע ווען דער באלעבאס איז טמא געווארן פארן שפריצן די בלוט, וואס דעמאלט זאגט די תנא קמא אז אפילו טאקע ס'איז פארן שפריצן די בלוט אבער ס'איז נאכאלץ א זייטיגע פסול ס'איז נישט קיין פסול אין דעם קרבן אליין פאר דעם פארברענט מען עס נאר מארגן, און רבי יוחנן בן ברוקה זאגט ניין היות אז די באלעבאס איז טמא געווארן פארן שפריצן פשט די קרבן איז קיין איין רגע נישט געווען ראוי אויף צו עסן, און פאר דעם פארברענט מען עס גראד, אבער, זאגט רב יוסף, טאמער די באלעבאס איז טמא געווארן נאכן זריקה, ס'טייטש די קרבן איז שוין געווען א גוטע קרבן, אלעס איז געווען פיין, יעצט איז די באלעבאס טמא געווארן, ס'טייטש יעצט האסטו א פראבלעם מען קען עס נישט עסן, אבער די קרבן איז געווען א גוטע קרבן, איז ביי אזא ציור איז יעדער מודה אז מען טאר עס נישט גראד פארברענען, מען דארף עס פארברענען מארגן. ורבי יוחנן אמר, רבי יוחנן קריגט זיך, רבי יוחנן זאגט אף לאחר זריקה נמי מחלוקת, רבי יוחנן זאגט ס'איז א געדאפלטע מחלוקת, סיי פארן זריקה סיי נאכן זריקה, וואס טייטש לויט ר' יוחנן בן ברוקה איז אפילו די בעל הבית איז טמא געווארן נאכן זריקה די קרבן שוין געווען א גוטע קרבן נאך אלץ האלט ר' יוחנן בן ברוקה מען פארברענט עס גראד, און לויט די תנא קמא אפילו די בעל הבית איז טמא געווארן פארן זריקה זאגט מען אויכעט מען פארברענט עס נאר מארגן ווייל ס'איז נישט קיין פסול אינעם קרבן אליין, זאגט אונזער גמרא ואזדא ר' יוחנן לטעמיה און רבי יוחנן, וואס רבי יוחנן זאגט אז די מחלוקת אין אונזער משנה צווישן די תנא קמא און רבי יוחנן בן ברוקה איז א געדאפלטע מחלוקת סיי פארן זריקה סיי נאכן זריקה, גייט כשיטתו, דאמר רבי יוחנן ווייל רבי יוחנן האט געזאגט אויף א צווייטע פלאץ אז רבי יוחנן בן ברוקה דער רבי יוחנן בן ברוקה פון אונזער משנה, ורבי נחמיה, אמרו דבר אחד, אז ביידע האלטן די זעלבע שיטה, ביידע האלטן גלייך, יעצט וואס האלטן זיי ביידע גלייך? אז די מחלוקת איז א געדאפלטע מחלוקת, ווי זעהן מיר אז ער האלט טאקע אז די מחלוקת איז א געדאפלטע מחלוקת, איז רבי יוחנן בן ברוקה הא דאמרן, רבי יוחנן בן ברוקה רעדט מען פון די רבי יוחנן בן ברוקה אין אונזער משנה, רבי נחמיה מאי, פון וועלכע רבי נחמיה רעדט מען דא, דתניא מ'האט געלערנט אין א ברייתא, רבי נחמיה אומר, מפני אנינות נשרפה זו, לכך נאמר כאלה, ס'טייטש אזוי ווי אונז האבן ארויסגערעדט, ס'דא א מחלוקת תנאים, וואס איז טאקע געווען די טעם אז אהרן הכהן האט פארברענט דארט דעם חטאת, איז ווי רבי נחמיה לערנט, די סיבה וואס ער האט פארברענט, איז אלס אנינות. וואס טייטש ער איז געווען אן אונן, יענע טאג איז נדב ואביהוא געשטארבן, און במילא האט ער געהאלטן אז ער האט נישט געטארט עסן פון דעם חטאת, טייטש משה רבינו איז געקומען מיט א טענה צו אהרן, אז איך האב דיך נאכגעזאגט א ציווי פון באשעפער אז זאלסט עסן פון אלע קרבנות, און פארוואס איז דאס פארברענט? האט אהרן געזאגט, די אלע קרבנות וואס דו האסט געהייסן מען זאל עסן איז געווען ספעציעלע קרבנות וואס מען האט געברענגט יענע טאג ביים חנוכת הבית די ערשטע טאג וואס מען האט געברענגט די אלע קרבנות, אבער ביי אזעלכע סארט קרבנות אזוי ווי די חטאת וואס מען ברענגט יעדע ראש חודש, ווער זאגט אז אזא סארט זאך האב איך געמעגט היינט עסן? קען זיין ביי דעם איז די דין אזוי ווי יעדע ס'טייטש אזוי ווי א גאנץ יאהר אז אזוי ווי א גאנץ יאהר טאר א כהן וואס איז אן אונן נישט עסן פון קרבנות און פון אזא סארט קרבן וואס מען ברענגט יעדעס יאהר טאר איך אויך נישט עסן און דאס טאקע האט משה רבינו מקבל געווען צום סוף פאר דעם שטייט צום סוף וישמע משה וייטב בעיניו אז משה רבינו איז געפאלן דעם תירוץ פון אהרן יעצט שטייט דארט נאכדעם וואס משה רבינו איז געקומען מיטן טענה צו אהרן האט אהרן געזאגט וידבר אהרן אל משה הן היום הקריבו את חטאתם ואת עולתם לפני ה' ותקראנה אותי כאלה וואס טייטש נאכדעם וואס ס'איז געשען אזא זאך צו מיר היינט אז איך בין געווען אן אונן, פארדעם טאקע האב איך נישט געגעסן פון דעם קרבן, און דאס איז טאקע די טעם פארוואס כ'האב עס פארברענט, דאס איז לויט ר' נחמיה, רבי יהודה קריגט זיך רבי יהודה זאגט אז בעצם די קרבן דארט איז טמא געווארן, און ווען אהרן זאגט דארט ותקראנה אותי כאלה, ס'טייטש משה רבינו האט אים געזאגט אפשר פארוואס איז עס טמא געווארן, ווייל דו קלאגסט אויף די מיתה פון נדב און אביהוא און במילא האסט דיך פארנאכלעסיגט האסט פושע געווען פאר דעם האסט עס געלאזט טמא ווערן האט אהרן געזאגט ותקראנה אותי כאלה וואס טייטש אפילו עס וואלט געשען נאכאמאל וואלט אויך אזא זאך נישט געשען אוודאי איז עס נישט געווען קיין פשיעה נאר ס'איז געשען פון זיך אבער על כל פנים ר' נחמיה זאגט אז די פראבלעם דארט איז געווען אנינות ס'טייטש פאר דעם האט מען עס פארברענט יעצט אזוי והא אנינות כלאחר זריקה הויא וכי אישתרוף לאלתר איז טריף, וואס טייטש וואס איז די פראבלעם פון אנינות? וואס איז געווען דארט די פראבלעם אז אהרן און זיינע קינדער זענען געווען אן אונן און במילא האט מען עס נישט געטארט עסן? די פראבלעם פון אנינות איז די זעלבע סארט פראבלעם ווי א פראבלעם לאחר זריקה, דהיינו וואס איז א חילוק צווישן לפני זריקה און לאחר זריקה? וואס א נפקא מינה ווען דער בעל הבית ווערט טמא? איז אוודאי די נפקא מינה איז אז טאמער דער בעל הבית איז טמא געווארן לפני זריקה, איז פשט מ'האט געשפריצט יעצט בלוט אויף א קרבן וואס דער גאנצער קרבן איז א פסול'ע קרבן, מ'וואלט בעצם אפילו נישט געטארט שפריצן דאס בלוט ווייל דער בעלעבאס איז טמא, און ממילא בייסיק ציור איז עס א פסול'נדע קרבן אליין, פארדעם אפשר דארף מען עס פארברענען גראד, לאחר הזריקה איז פשט אז דער קרבן איז א גוטע קרבן, נאר וואס דען דער בעלעבאס קען עס נישט עסן ווייל ער איז טמא, דא קען מען שוין מצדד זיין אז אפשר דארף מען עס פארברענען גראד אפשר דארף מען עס פארברענען מארגן, יעצט דער קרבן דא דער חטאת וואס אהרן הכהן האט נישט געקענט עסן ווייל ער איז געווען א אונן, איז על האח א זריקות'דיגער פראבלעם, פארוואס? ווייל אוודאי מעג מען שפריצן די בלוט פון אזא סארט קרבן, ווייל דער קרבן האט אין זיך נישט קיין שום פראבלעם, אויף וועם קומט דער קרבן, דער חטאת ראש חודש אויף כלל ישראל, כלל ישראל איז געווען ראוי מען זאל מקריב זיין פאר זיי דעם קרבן, איי רש"י רעדט אויס א כהן וואס איז א אונן טאר נישט טון די עבודה, אבער דא האט מען נישט גערעדט פון סתם א כהן, מען רעדט דא פון אהרן הכהן, און א כהן גדול וואס איז א אונן, מעג יא טון די עבודה, רש"י זאגט ס'איז מדויק אין פסוק, דאס איז א חלק פון די תירוץ וואס אהרן הכהן זאגט פאר משה, וואס טייטש די זריקה, די גאנצע מעשה, די גאנצע אלעס מען האט געטון דא מיטן קרבן איז גוט געווען, די עבודה איז געווען א גוטע עבודה, נאר וואס דען, טעכניש איז נישט געווען ווער זאל דאס עסן, און ממילא פארדעם האבן זיי עס פארברענט, אבער עס איז א טעכנישע פראבלעם, עס איז אזוי ווי א לאחר זריקה'דיגע פראבלעם, און במילא זעהן מיר דא אז ר' נחמיה האלט אז אפילו עס איז געווען דא א לאחר זריקה'דיגע פראבלעם, פונדעסטוועגן האט אהרן געהאלטן מען דארף עס גראד פארברענען, מען ווארט נישט אויף מארגן זיי האבן עס גראד פארברענט און במילא נאכדעם וואס אונז האמער א מימרא פון ר' יוחנן אז ר' יוחנן זאגט אז ר' יוחנן בן ברוקה פון אונזער משנה האלט פונקט ווי דער ר' נחמיה איז טאקע מדויק זייער גוט ווייל אזוי ווי מען זעט ר' נחמיה האלט אז אפילו ווען דער באלעבאס איז טמא געווארן לאחר זריקה פון דעסט וועגן פארברענט מען עס גראד, די זעלבע זאך האלט ר' יוחנן, אז ר' יוחנן בן ברוקה האלט אז אזוי אויך טאמער דער באלעבאס דער בעל הקרבן פסח ווערט טמא לאחר זריקה פארברענט מען עס אויך גראד, איז דלא כשיטת ר' יוסף, וואס ר' יוסף האט געזאגט אז די מחלוקת איז נאר לפני זריקה, אבער לאחר זריקה איז יעדער מודה אז מען ווארט אויף מארגן, ניין ר' יוחנן האלט די מחלוקת איז אויך לאחר זריקה, והא ראיה אז רבי יוחנן זאגט טאקע אז רבי נחמיה און רבי יוחנן בן ברוקה האלטן די זעלבע שיטה מילא ביידע האלטן אז אפילו טאמער די פסול איז לאחר הזריקה פארברענט מען עס גראד. זאגט יעצט די גמרא רבה מוסיף אף רבי יוסי הגלילי, רבה זאגט אז רבי יוסי הגלילי האלט אויך ווי רבי יוחנן בן ברוקה, וואס טייטש אונז האבן דאך יעצט געזען אז רבי יוחנן האלט אז רבי נחמיה האלט ווי רבי יוחנן בן ברוקה, איז רבה האלט רבי יוסי הגלילי האלט אויך ווי רבי יוחנן בן ברוקה, ווי זעהן מיר אז רבי יוסי הגלילי האלט ווי רבי יוחנן בן ברוקה אז טאמער א באלבאס איז טמא געווארן זאל מען עס גראד פארברענען און נישט ווארטן אויף מארגן דתניא ווייל מ'האט געלערנט אין א ברייתא די פסוק וואס מ'האט פריערט געזעהן וכל חטאת אשר יובא מדמה אל אוהל מועד לכפר בקודש לא תאכל באש תשרף וואס אונז האבן געזעהן מ'לערנט פון די פסוק אז א חטאת מ'דארף שפריצן די בלוט נארמאל אינדרויסן און מ'שפריצט עס אינעווייניג איז די דין איז מען דארף עס פארברענען, איז רבי יוסי הגלילי אומר ער קריגט זיך, און ער זאגט כל הענין כולו אינו מדבר אלא בפרים הנשרפין ובשעירין הנשרפין, לשרוף פסוליהן אבית הבירה, וליתן לא תעשה על אכילותן, ס'טייטש רבי יוסי הגלילי קריגט זיך אינגאנצן מיט די פשט אויף דעם פסוק, און ער זאגט דער פסוק רעדט אינגאנצן נישט פון א חטאת וואס מען דארף נארמאל שפריצן די בלוט אינדרויסן, נאר מען רעדט דא פון די חטאות הפנימיות, ס'איז געווען געוויסע דריי שפעציעלע חטאות וואס ביי זיי איז געווען די דין אז מ'האט טאקע געדארפט שפריצן זייער בלוט אינעווייניג אינעם אוהל מועד, איז ביי די חטאות, נארמאל, טאמער אלעס איז געגאנגען כשורה און מ'האט טאקע געשפריצט די בלוט איז געווען די דין מ'האט עס ארויסגעטראגן שפעטער אינדרויסן פון אלע מחנות און מ'האט עס פארברענט, אבער טאמער ס'איז טמא געווארן אדער פסול געווארן, זאגט רבי יוסי הגלילי לערנט מען ארויס פון די פסוק אז מען פארברענט עס נישט אינדרויסן פון די מחנות אזוי ווי א כשר'ע חטאת, נאר וואס דען מען פארברענט עס אינעם בית מקדש, דאס לערנט מען ארויס פון די פסוק, און די זעלבע זאך טאמער מען עסט עס איז מען עובר אויף א לאו לערנט מען אויך ארויס פון די פסוק, על כל פנים אמרו לו האבן די חכמים געזאגט צו רבי יוסי הגלילי, חטאת שנכנס דמה לפני ולפנים מנין, און פון ווי ווייסט מען די אנדערע דין, אז א חטאת חיצונה וואס מען האט געשפריצט די בלוט אינעווייניג איז אויך פסול, האט רבי יוסי הגלילי געענטפערט, אמר להם, הן לא הובא את דמה אל הקודש פנימה מכלל דאי נפיק איהי אי נמי עייל דמה בשריפה, וואס טייטש פון די מעשה דא מיט די חטאת פון אהרן? שטייט דאך דא אין די פסוק אז משה רבינו זאגט צו אהרן, אפשר איז די טעם פארוואס דו האסט עס פארברענט, האט משה רבינו געוואלט מציע זיין אז די טעם אפשר איז איז ווייל אפשר האסטו געשפריצט די בלוט אינעווייניג, אדער אפשר איז די קרבן ארויס אינדרויסן פונעם עזרה פארדעם האסטו עס פארברענט, אהרן הכהן האט געזאגט למעשה ניין אויף ביידע, אבער למעשה איז מדויק. אז וואס וואלט געווען טאמער יא? טאמער מ'וואלט געשפריצט די בלוט פון דעם קרבן אינעווייניג, וואס מ'וואלט עס געדארפט שפריצן אינדרויסן אויף מזבח חיצון, טאמער מ'וואלט עס געשפריצט אינעם אוהל מועד, דעמאלטס וואלט געווען די דין אז מ'וואלט עס געדארפט פארברענען, ווייל דעמאלטס וואלט משה רבינו פארשטאנען, און ממילא רבי יוסי הגלילי מדייק אז טאמער מ'שפריצט די בלוט אינעווייניג איז טאקע אזא סארט חטאת פסול און מ'דארף עס פארברענען. יעצט בעצם, אונז האמיר שוין געזען אין עמוד ב' האמיר געזען א ברייתא וואס אונז האמיר שוין דארט מדייק געווען, די ברייתא זאגט, זה הכלל, כל שפסולו בגופו ישרף מיד, בדם ובבעלים תעובר צורתו, אז טאמער איז דא א פסול אינעם קרבן אליין, פארברענט מען עס גראד, טאמער איז דא א פסול אין די בלוט, אדער אינעם באלעבאס, ס'טייטש די בלוט איז טמא געווארן אדער באלעבאס איז טמא געווארן, דעמאלטס ווארט מען אויף מארגן, זעה מיר די בלוט און די באלעבאס דאס איז איין קאטאגאריע, און די קרבן אליין איז א צווייטע קאטאגאריע, און במילא איז רבה מדייק, אז מיר זעמיר דאך דא אז רבי יוסי הגלילי האלט אז מען קען ארויסלערנען פון די פסוק אז טאמער די בלוט וואלט ווען אריינגעגאנגען אינעווייניג, ס'טייטש ס'וואלט געווען א פסול אין די בלוט, וואס וואלט געווען די דין? מען וואלט עס געדארפט פארברענען, און פון דא טאקע לערנט רבי יוסי הגלילי ארויס אז ביי יעדע חטאת וואס מען טראגט אריין די בלוט אינעווייניג דארף מען עס פארברענען, איז לכאורה פארוואס דארף מען עס פארברענען? ס'איז דאך נאר א פסול אין די בלוט, ס'איז נישט קיין פסול אין די קרבן אליין, און די בלוט און די מענטש איז די זעלבע דין, און ממילא זעהט מען דא, זאגט רבה, אז רבי יוסי הגלילי האלט אז אפילו ס'איז נישט דא קיין פראבלעם אינעם קרבן אליין נאר ס'דא א פסול אין די בלוט אדער אין די בעל הקרבן, איז אויך די דין מ'דארף עס גראד פארברענען, מ'לערנט עס ארויס טאקע פון די חטאת פון אהרן, און ממילא זאגט רבה זעהן מיר ר' יוסי הגלילי האלט אויך ווי ר' יוחנן בן ברוקא, אז אפילו ס'איז נישט דא קיין פראבלעם אין דעם קרבן, נאר אינעם באלעבאס, דארף מען עס גראד פארברענען, זאגט די גמרא, פארוואס ר' יוחנן האט נישט געהאלטן אזוי, ר' יוחנן האט געזאגט אז ר' יוחנן בן ברוקא מיט ר' נחמיה האלטן די זעלבע שיטה, פארוואס האט ער אויך נישט געברענגט דער ר' יוסי הגלילי, זאגט די גמרא ורבי יוחנן סבר דם ובשר חדא מילתא היא בעלים מילתא אחריתי, וואס טייטש דו האסט צאמגעפאקט בלוט און באלעבאס אין איין קאטאגאריע און די קרבן אין א צווייטע, זאגט רבי יוחנן ניין, בלוט האט די זעלבע דין ווי די פלייש, ס'טייטש אוודאי די דין אז טאמער די בלוט איז טמא געווארן אדער די פלייש איז טמא געווארן דעמאלטס איז יעדער מודה מ'דארף עס גראד פארברענען, אונז רעד מיר דא פון די באלעבאס, וואס רבי יוחנן בן ברוקא האלט אפילו ווען די באלעבאס איז טמא דארף מען עס גראד פארברענען, און דאס איז נישט מדויק פון רבי יוסי הגלילי, און ממילא פארדעם האט ער נישט צוגעברענגט דא רבי יוסי הגלילי אז ער האלט אויך ווי רבי יוחנן בן ברוקא.